שלום וברכה טייערע אידן צו א רגע לדעת אויף קול מבשר. די מענטשהייט באשטייט פון איין גרויסע משפחה בעצם, יא? אונז שטאמען מיר אלע פון איין עלטער-עלטער-עלטער-עלטער-עלטער-זיידן, שטאמען מיר אלע פון אדם הראשון. איז אדם הראשון האט היינט בערך זיבן ביליאן אייניקלעך, אזויפיל מענטשן בערך לעבן היינט אויף די וועלט, אבער במשך די פאר טויזנט יאר וואס די וועלט עקזיסטירט, במשך די תקופה זייט אדם הראשון האט זיך געדרייט דא אויף די וועלט, זענען געווען נאך ביליאנען מענטשן וואס האבן געלעבט, און זיי האבן געענדיגט לעבן, זיי זענען אוועק פון די וועלט. יא, די מענטשן, ביליאנען פון זיי, אזוי ווי אונז היינט, זיי האבן זיך געדרייט, זיי זענען אראפגעקומען דא, מען האט געלאנדעט דא אויפן כדור הארץ, אין די גשמיות'דיגע וועלט, מען האט זיך געדרייט דא פאר אפאר יאר, פאר הונדערט יאר, אכציג יאר, זיבעציג יאר, אמאליגע צייטן, טייטש מיט הונדערטע יארן צוריק האט מען געלעבט נאר ביז זעכציג, פופציג און פערציג יאר, קיצור זיי האבן זיך אפגעלעבט זייערע יארן וואס איז זיי באשערט געווען, און נאכדעם זענען זיי אוועק, די נשמה האט פארלאזט די גוף, די חיות איז פון דארטן אוועק געגאנגען, און די גוף איז געבליבן ווי א דומם, וואס טוט מען מיטן גוף נאכדעם וואס די נשמה גייט פון דארטן ארויס? איז אין רוב וועלט, און אין אידישקייט ביי אונז איז עס א חיוב, אזוי איז די הלכה, דארף מען באערדיגן, וואס באערדיגן? מען נעמט דעם גוף און מען לייגט אים אריין אין דר'ערד. די שאלה איז אבער וואס געשעהנט פון דא און ווייטער? יעצט מיט די נשמה ווייסט מיר וואס ס'איז, ס'איז זייער פשוט, יעדער איינער ווייסט, יעדער חדר יונגעל ווייסט, די נשמה גייט צו א העכערע פלאץ, צו א פלאץ פון רוחניות, און דארטן אינדרויסן פון די פיזישע וועלט וואו ס'איז נישט דא די אלע דמיונות און די אלע חשבונות וואס מען מאכט זיך, טרעפט זיך די נשמה מיט זיך אליינס, און די נשמה גייט דארטן דורך דאס לעבן וואס האט נאר וואס געענדיגט, און מען מאכט חשבונות, און די אייבערשטער העלפט כי רחום וחנון אז יעדער קומט אן צו זיין, יעדע נשמה קומט אן צו איר מקום מנוחה. וואס טוט זיך אבער מיטן גוף? יא, ס'איז אמת אונז ווייס מיר אז די גוף באגראבט מען, מען לייגט אים אריין אין דר'ערד און מען דעקט אים צו. וואס איז געשען נאכדעם אבער? יעצט מען קען ווען זאגן גראד אז די גוף ווערט פארפוילט, וואס הייסט ס'ווערט פארפוילט? די גוף ווערט אויס, ס'גייט דורך א שטיק צייט און ס'בלייבט נישט קיין זכר פונעם גוף, און נאך מער אונז ווייס מיר אז ס'איז א תועלת פאר די נשמה וואס שנעלער די גוף ווערט אויס, אויס גוף, אלץ בעסער איז עס פאר די נשמה. אבער וואס געשענט, וואס מיינט אז די גוף ווערט פארפוילט? די שאלה איז נישט נישט אבי געפרעגט ווייל ס'איז דא א כלל, ס'הייסט דאס וואס אונז זאגן אז די גוף ווערט אויס מיינט נישט אויס פשוטו כמשמעו, פארוואס? ווייל ס'איז דא א כלל, ס'איז דא איינע פון די חוקי הטבע וואס זאגט אז א זאך קען נישט ווערן אויס אויס אויס, ס'הייסט ס'איז געווען דא א מענטש, ס'איז געווען א גוף, די גוף ווערט נישט אויס, יעדע פונקט ווי יעדע אנדערע זאך, יעדע זאך וואס עקזיסטירט, האט עקזיסטירט אייביג, פון ששת ימי בראשית, און וועט בלייבן עקזיסטירן אייביג, ביז דער אייבערשטער וואס האט געמאכט, באשאפן, די וועלט און איז מהווה די וועלט, וועט וועט זאגן אז די וועלט זאל מער נישט זיין. יא, מי שאמר והיה העולם וועט זאגן אז ס'איז צייט אז די וועלט זאל מער נישט זיין. אבער אין די תקופה אין די גרעניצן פון עקזיסטענץ איז דא חוקי הטבע וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט מיט וואס דער אייבערשטער האט, לאמיר עס אזוי אנרופן, פראגראמירט די וועלט, און איינע פון די חוקי הטבע זאגן אז גארנישט ווערט אויס, נאר וואס יא? ס'טוישט זיך פארמאט, דאס הייסט לאמיר זאגן פריער איז עס געווען א טיש יעצט ווערט עס א בענקל, אבער אויף גאר א קליינע יסודות'דיגע לעוועל געשענט די זעלבע זאך, א זאך ווערט צענומען, ס'ווערט צעברעקלט, און עס קומט א געוויסע נקודה וואו עס איז פשוט, ס'ווערט פארוואנדלט אין עפעס אנדערש וואס איז פריער נישט געווען, אבער אויס ווערט עס נישט. איז די שאלה יעצט צוריק, וואס געשענט מיט אונזערע גופים? וואס וועט געשען מיט אונז תכלית? נו, סוף כל סוף וועלן מיר אלע דארטן אנקומען, און וואס גייט זיין מיט אונז דארט? איז די שאלה זייער זייער נוגע. וואס הייסט נוגע? נוגע מיינט אז מענטשן האלטן אין איין שטארבן, יא, די סטאטיסטיק זאגן אז בערך יעדע סעקונדע שטארבן צוויי מענטשן, דאס הייסט אז לאמיר זאגן אונז גיימער דא בלייבן שמועסן אזוי פאר א האלבע שעה, וועט פון אנהייב פון דעם שלום וברכה ביזן סוף העלן האבן אכצן, אכצן הונדערט מענטשן בערך וואס העלן האבן געשטארבן במשך די צייט, העלן האבן געגאנגען, אוועקגעגאנגען פון די וועלט, איז לאמיר זען וואס וועט מיט זיי געשען. אקעי, סאו לאמיר זיך קודם באקענען מיט אונזער גוף, לאמיר זען פון וואס די אונזער גוף איז צוזאמגעשטעלט, סאו אונזער גוף באשטייט פון זעכציק פראצענט וואסער, צוואנציג פראצענט פעטנס, פופצן פראצענט פראוטינס, צוויי פראצענט קארבאהיידרעיטס, נאך צוויי פראצענט פון פארשידענע פון זאלץ און פארשידענע מינעראלן, און נאך איין פראצענט איז א כל הנערים צאמכאפ פון פארשידענע גאזן, אקסידזשען, וויטאמינען און נאך אזעלעכע שאר ירקות. איז לאמיר אנפאנגען מיטן רוב, די מערהייט פון די מאטריאל פון וואס אונזער גוף באשטייט, וואסער, יא, זעכציג פראצענט פון אונזער גוף איז וואסער, סאו די וואסער וועט אויסוועפן פון אונזער גוף, די וואסער וועפט אויס פונעם גוף אויף אן ענליכן אופן, ס'איז בערך די זעלבע פראצעדור, נישט בערך, נאר ממש די זעלבע פראצעדור ווי ווען מען קאכט אויף הייס וואסער. ווען מען קאכט אויף הייס וואסער, פארשטייט זיך אליין בעיקר, ס'איז נאך שטערקער אזוי אויב די דעקל איז אראפגענומען פון טאפ, ווייסט מען אז די וואסער אינעם טאפ ווערט ווייניגער און ווייניגער. וואו גייט די וואסער? ס'צעשפרייט זיך. יא, היץ האט א טבע אז ס'צעשפרייט זיך, קעלט נעמט זיך צאם, היץ צעשפרייט זיך מיינט אין דעם פאל מיט וואסער אז די וואסער ווערט מער און מער צעשפרייט אין די לופט ווילאנג ס'איז מער נישט קיין פליסיגקייט נאר ס'איז א נאסקייט וואס איז צעשפרייט אין די לופטן און ס'צעשפרייט זיך און צעשפרייט זיך און ס'גייט ווייטער און ווייטער ארויף ארויף סאו דאס געשעט אויכעט מיטן וואסער חלק פונעם מענטשליכן גוף אז ס'ווערט אויסגעוועפט ס'ווערט אויסגעוועפט און ס'גייט אין די לופטן אין די לופטן צעשפרייט זיך עס און גייט ארויף. אלץ העכער און העכער. דא ביי די נקודה איז די זעכציג פראצענט וואסער וואס איז פריער געווען א חלק פונעם מענטשליכן גוף, שליסט זיך אן אין זייער אסאך אנדערע זיינס גלייכן אסאך וואסער פארע, יא וואסער וועפערעיטעד וואסער וואס שוועבט אין די לופט, און מיט זיי אינאיינעם הייבט עס זיך אויף אלץ העכער און העכער, ווייטער היץ, הייסע צושפרייטע זאכן זענען גרינגער ווי קאלטע געדעכטע זאכן, איז אז ס'ווערט גרינגער מיינט עס אז ס'שוועבט און הייבט זיך אונטער כסדר אלץ העכער, ס'קומט אן אויבן, קומט אן טאמער די מצב מיט די ענווייראמענט און אנדערע צוגעהערן וואס שפילן א ראלע אינעם וועטער, איז ווען די זאכן ווען די קאנדישאנס זענען אזוי ווי ס'איז, נעמט זיך די פארע הייבט זיך אן די פארע צוריק צוזאמנעמען און זיי ווערן צוריק וואסער טראפנס און ווען פון דער ערד ווען אונז קוקט מיר דעמאלטס ארויף אויבן זעמיר אונז וואלקענעס, ווען די וואסער טראפנס ווערן גענוג גרויס, גענוג שווער, הייבט אן די כח המשיכה פון דער ערד, די גרעוויטי זיי ציען, און די טראפנס פאלן צוריק אראפ. ס'רעגנט גשמי ברכה. אונזער טראפן וואסער, אזוי ווי וואס ס'געשעהט מיט טראפן רעגן וואסער בכלל, וועט אנקומען צו אריינפאלן צו פארשידענע טייכן, אזערעס, לעיקס, אושענס, און אנדערע גרעסערע און קלענערע וואסער פארזאמלונגען וואס זענען דא אויף די וועלט וואס באדעקט מיר רוב פונעם כדור הארץ, און וואס געשעהט מיט דעם וואסער? א חלק דערפון וועט שפעטער געטרונקן ווערן דורך אנדערע מענטשן, לעבעדיגע מענטשן, וואס וועלן זיך פון דעם ערנערן. וואסער איז איינע פון די יסודות'דיגע פונדאמענטאלע געברויכן וואס א מענטשליכע גוף דארף, נישט נאר א מענטש, וואס סיי וועלכע לעבעדיגע זאך דארף האבן, ס'הייסט די וועלט פון חיות, די וועלט פון צומח, אז דאס וואסער וועט גיין פאר מענטשן און להבדיל אנדערע באשעפענישן וואס זאלן זיך פון דעם ערנערן, האלטן ביים לעבן און העלפן זייערע גופים טון וואס זיי דארפן ווייטער טון אז יענע מענטשן די לעבעדיגע זאלן בלייבן לעבעדיג און זיין געזונט. איז די אנדערע חלק פונעם וואסער וועלן איינגעזאפט ווערן אדער אנגעטרונקן ווערן פאר פארשידענע פלאנצן, ביימער, גראז, און אלע אנדערע געוויקסן, אריינגערעכנט פרוכט-ביימער און ירקות-פלאנצן, און דארטן, אין ירקות און די וועלט פון צומח, וועט דאס וואסער שפילן א ראלע אין א פראצעדור וואס הייסט פאטאסינטעסיס. פאטאסינטעסיס מיינט אז די וועלט פון פלאנץ, פון צומח, ביימער און אלע אנדערע געוויקסן, נעמען וואסער, און זיי זאפן איין אין זיך אויכעט קארבאן דייאקסייד, קארבאן דייאקסייד איז די אומגעזונטע לופט, דאס וואס א מענטש אטעמט ארויס, א מענטש אטעמט אריין אקסידזשען, וואס דאס דארף ער האבן, די בלוט נעמט עס, און צוטראגט עס דורך די אדערן צו אלע חלקים און אלע ווינקלען פונעם גוף, איז נאכדעם שפעטער די אקסידזשען וואס אונז נוץ מיר, יא, בלייבט איבער פון דעם אפפאל, שריים, די שריים איז מיסט, זאכן וואס די מענטש דארף נישט, און דאס גייט ארויס פונעם גוף ווען אונז אטעם מיר ארויס, און ווען אונז אטעם מיר ארויס איז א חלק פון די לופט וואס אונז געבן מיר פון זיך ארויס איז קארבאן דייאקסייד, קארבאן דייאקסייד קומט פון נאך פלעצער אבער קארבאן דייאקסייד איז עפעס וואס איז נישט גוט פארן מענטש, ס'איז נישט גוט פארן מענטש אבער ס'איז יא גוט פארן מין צומח, די מין צומח נעמט די אינגרידיענטס, די חלקים, וואסער און קארבאן דייאקסייד, און מיט די הילף פון זונשטראלן, ענערגיע וואס די פלאנץ באקומט פון די זון, ווערט די געמויזאכץ, דער צוזאמשטעל פון וואסער מיט קארבאן דייאקסייד, ווערט פארוואנדלט אין צוויי אנדערע זאכן, עס ווערט פארוואנדלט אין אקסידזשען, און אין קארבאהיידרעיטס, אקסידזשען איז די לופט וואס די צומח וואס ביימער געבן פון זיך ארויס, זיי שיקן עס אריין אין די לופט אין די אטמאספיר, און נאכדעם מענטשן און להבדיל באשעפענישן אטעמען דאס אריין, און דורכדעם קען די קענען די מענטשליכע גופים און אויך די גופים פון להבדיל חיות און בהמות אנגיין, זיי אטעמען און דורכדעם לעבן זיי, סאו דאס גיבט זיי חיות, אונז געבן אין אנדערע ווערטער חיות פאר די ביימער און די ביימער געבן אונז צוריק חיות, ס'איז אזא אויסטויש, א אומבאשטעטיגטע אומאפגעשמועסטע אפמאך וואס די מין חי, די מדבר און די חי, האט מיט די וועלט פון צומח, איז דאס איז איין חלק פון וואס די צומח פראדוצירט דורך די פראסעס פון פאוטאסינטעסיס, אקסידזשען וואס דאס געט וואס גייט אריין פון די ביימער אריין אין די לופט, און די אנדערע חלק איז קארבאהיידרעיטס פון וואס לבסוף קומען ארויס פרוכט און וועדזשטעבלס, ירקות און פירות. די ירקות און פירות ווערן שפעטער געגעסן דורך מענטשן, און די מענטשן ווערן דורך דעם זאט, און די נוטריענטס, די געזונטע חלקים, די געזונטע תוכן וואס קומט מיט פירות און ירקות גייען אריין אינעם מענטש און העלפן אים אנטוויקלען און האלטן געזונט זיין גוף. בקיצור איז קודם די זעכציק פראצענט, די זעכציק פראצענט וואסער פון וואס די גוף באשטייט, גייט, שטעלט צו, גייט דורך א פראסעס און צום סוף שטעלט עס צו עסן און טרינקן פאר אנדערע לעבעדיגע מענטשן. וואס טוט זיך מיט די איבריגע חלקים? יא, חוץ וואסער האבן מיר אויך פעטנס, פראוטינס, קארבאהיידרעיטס און די אלע אנדערע גוטע זאכן וואס יעדער איינער האט זיך אינעם גוף. די תשובה אויף דעם ליגט ביי בערך הונדרעט טריליאן באקטעריע וואס לעבן אין יעדן מענטשליכן גוף אפילו נאך ביים לעבן, אפילו ווען דער מענטש לעבט, צוזאמען אן אסטראנאמישן סכום פון באקטעריע. באקטעריע זענען לעבעדיגע באשעפענישן, ס'איז פון די קלענסטע פארם פון לעבעדיגע בריאים וואס זענען דא. יא, זיי, אויב ס'איז א לעבעדיגע בריה מיינט עס, זיי עסן און זיי טרינקען און זיי פארמערן זיך, זיי לעבן, זיי שטארבן, זיי ווערן געבוירן. איז באקטעריע איז מורא'דיג מורא'דיג קליין. מען קען זיך אליין פארשטעלן אז אויב איז דא אין אונזער גוף פלאץ פאר הונדערט טריליאן פון די חברה, מוזן זיי זיין גאר קליין. איז די באקטעריע זיצן אינעם מענטשליכן גוף, אין יעדנס גוף, און איבעראל. א גרויס חלק פון זיי זענען קאנצעטרירט טאקע אין די קישקעס, און זיי קענען קוים ווארטן בעצם אז די מענטש זאל, אז די חיות זאל זיך אויסלאזן פונעם מענטש, ווייל אין יענע מינוט האב באקומען זיי א סעודה כשלמה בשעתו, ממש בעסערס קענען זיי זיך נישט פארשטעלן איז די באקטעריע, און פארגעס נישט רעדט מען דא פון א ריזיגע מחנה, א ריזיגע מחנה מיינט אפאר טויזנט מאל אזוי גרויס, ס'הייסט די וועלט, די באקטעריע וועלט פון יעדן מענטש איז אפאר מאל אזוי גרויס ווי די גאנצע וועלט'ס באפעלקערונג יעצט, יא אונז האמיר דא וואס זיבן ביליאן מענטשן, אין יעדן מענטש זיצן הונדערט טריליאן פון יענע חברה איז בעצם זיי וואלטן אונז אויפגעגעסן לעבעדיגערהייט די באקטעריע, זיי שוינען אונז נישט, זיי רעכענען זיך נישט מיט אונז, זיי ווילן נאר טון וואס זייער נפש הבהמית, זייער נפש הבעקטעריאנע זאגט זיי, עסן, אן זיך רעכענען מיט די תוצאות פון זייער עסן, נאר וואס דען? א מענטש ווערט געבוירן, אזוי ווי דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, איינע פון די גרעסטע מתנות וואס קומט מיט'ן מענטשליכן גוף איז די אימיון סיסטעם, די אימיון סיסטעם איז דער וואס לאזט זיך נישט, ער האלט חשבון אויף די באקטעריע, ער לאזט זיי דארטן זיין אינעם גוף, ווייל נאך אלעם ברענגען זיי אויכעט א תועלת, די באקטעריע העלפט פארדייען דאס עסן, ווען א מענטש עסט און דאס עסן גייט אריין אין די קישקעס, איז די באקטעריע עסן דערפון, און דורך דעם וואס זיי עסן עס ווערט די עסן שנעלער, די מאכלים, די תוכן הדברים פון די קישקעס ווערט שנעלער און בעסער צענומען, אונז רופט מען עס פארדייט, דיידזשעסטעד, איז די באקטעריע העלפט מיט דעם, איז די אימיון סיסטעם האלט נאך חשבון און מאכט זיכער אז זיי גייען נישט ארויס פון די גבולים, אז זיי טוען נאר וויפיל ס'איז נוצליך פארן מענטש, די באקטעריע האבן דערפון אויך הנאה, זיי באקומען צו עסן, זיי שפייזן זיך, אבער די אימיון סיסטעם מאכט זיכער אז זיי האבן נאר הנאה וויפיל ס'איז, כל זמן ס'ברענגט אויך הנאה פארן גאסטגעבער פארן מענטש, מער ווי דעם לאזט די אימיון סיסטעם זיי נישט טון, אבער איינמאל די מענטש שטארבט, די חיות גייט ארויס פון אים, שטארבט אויכעט פארשטייט זיך די אימיון סיסטעם, איז אין אנדערע ווערטער די וועכטער די שומרים האבן איבערגעלאזט זייערע פאזישענס, זענען אהיימגעגאנגען שלאפן, און די באקטעריע די גאנצע מחנה אלע הונדערט טריליאן פון זיי קענען זיך צופירן די הענט און עסן אן קיין שום חשבונות. יעצט באקטעריע פונקט ווי יעדע אנדערע לעבעדיגע באשעפעניש גייט דורך דעם זעלבן פראצעדור, זיי עסן וואס זיי עסן, ס'ווערט ביי זיי פארדייט, און ס'ווערט טראנספארמירט, ס'ווערט קאנווערטעד, איבערגעמאכט און מגולגל אין אנדערע פארמען פון אנדערע זאכן, ס'איז פושט צורה ולובש צורה, א חלק גייט אריין אין זייערע גופים און ס'געט צו, א חלק ווערט פארוואנדלט אין סאורסעס און קוואלן פאר ענערגיע, פאר כח, אז די באקטעריע זאל קענען ווייטער אנגיין פונקציאנירן און טון וואס זיי האבן צו טון, אזוי ווי אלע אנדערע לעבעדיגע באשעפענישן, נאכדעם וואס זיי, די באקטעריע, שטארבן, איז גייט ווייטער די די פריערדיגע חומר וואס זיי האבן אריינגענומען אין זיך פונעם מענטש, און שפעטער איז עס אריינגעגאנגען צו זיך און געזיצן אין זייערע גופים און געווארן א חלק פון זייערע גופים, אויף וויפיל מען קען עס אזא פיצעלע זאך אנרופן א גוף, ווערט ווייטער פארוואנדלט אין אנדערע זאכן, אזוי איז עס פושט צורה ולובש צורה אהין און צוריק, אבער נעלם ווערט עס נישט. די באקטעריע זענען דאך זייער זייער קליין, אן אויסנאם אויסערגעווענטליך פיצל, סאו דאס הייסט ווי מען קען זיך אליין פארשטעלן אז ביי דעם שטאפל ווי זיי פונקציאנירן, ביי די גרויס ווי גרויס א שטיקל מאכל אדער א שטיקל פון סיי וואס איז, דארטן ווי זיי עסן עס, איז די זאך זייער ביי א, שטייט מען דארטן ביי זייער א פאנדאמענטל לעוועל פון פון וואס יענץ איז. דאס הייסט, לאמיר זאגן, לאמיר נעמען סיי וועלכע מאכל, איז בדרך כלל צוזאמגעשטעלט פון אנדערע אינגרידיענטס, פון אנדערע זאכן, און מען דארף אראפגיין זייער זייער טיף, צו זייער זייער א קליינעם קליינעם פיצעלן שטאפל פון א עסן, פון א קוכן, פון א חלה, פון א ברויט, פון סיי וואס, כדי צו טרעפן ווי די עקסטערע אינגרידיענטס ליגן. יא, די פלאץ ווי זיי זענען אויסגעמישט געווארן איז אויף גאר א גאר א מצומצם'דיגע קליינע פלאץ, און די באקטעריע זענען אקטיוו דארטן ביי יענע נקודה וואו עס איז גאר קליין. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז זיי עסן אויף ווען זיי עסן אויף די חלקים פונעם גוף ווערט דאס עס צוביסלעך צונומען ממש אויף יענע יסודות'דיגן שטאפל, און וואס זיי לאזן איבער ווערט פארוואנדלט אין אנדערע סארט מאטריאלן, איז אזוי ארום טרעפט מען זיך אויך אז געוויסע חלקים, זייער א קליינע פראצענט פונעם גוף, ווערט נייטראדזשען, Nitrogen, און אמאניע, און אנדערע אזעלכע געזעס, איז די געזעס גייען ארויף פונעם מענטש, שוועבן ארויף, און זיי קומען אן הויעך אויבן ביי די אטמאספער און דארטן א גרויס חלק, די עיקר חלק דערפון, בלייבט דארט. איז נייטראדזשען און אמאניע און די אנדערע גאזן וואס וואס די פראסעס וואס די באקטעריע עסן און זאכן גייען פון דארטן ארויס און ווערן גיין ארויס אין די פארעם פון גאזן פון נייטראדזשען פון אמאניע זענען אינעם כלל פון גרינהאוז געזעס. גרינהאוז געזעס זענען די גאזן, די לופט. וואס זיצט אין די אטמאספער און האלט די היץ אינעווענדיג. ס'הייסט ווען מען רעדט פון די גרינהאוז עפעקט בכלל אויף די וועלט, די גלאבעל ווארמינג, די וועלט ווערט ווארעמער און ווארעמער, איז א גרויסע חלק, א גרויסע פאקטאר אין דעם איז, פארוואס די וועלט ווערט ווארעמער איז ווייל די מענטשהייט דורך פארשידענע אופנים שפייט אויס פארשידענע געזעס פון פעקטעריס, פון קארס און אנדערע זאכן, די געזעס זענען פון דעם סארט וואס בלייבן. זיצן אין די אטמאספער, א גרויסע חלק פון זיי, און זיי האלטן די היץ פון די זון שטראלן האלטן זיי פארכאפט, האלטן זיי פארכאפט אין די אטמאספער, זיי לאזן זיי נישט צוריק ארויס, דאס הייסט אן יענע געזעס וואלט רוב פון די היץ וואס די זון שיקט אראפ צו אונזער וועלט וואלט צוריק ארויפגעגאנגען אויבן און ארויסגעגאנגען פון די וועלט און צוריק אריין אין ספעיס, אבער די גרינהאוז געזעס האלטן די היץ פארכאפט. איז א קליינע גאר א קליינע פראצענט פון די געזעס וואס קומען סוף כל סוף ארויס פון א מענטש זענען אויכעט אזעלעכע גרינהאוז געזעס וואס זיצן אין די אטמאספער און האלטן די היץ דא. ווער האט זיך געקענט גלייבן אמאל אז שטארבן קען ביישטייערן צו גלאבעל ווארמינג? מען דארף מאכן א געזעץ אז שטארבן איז אומלעגאל, מען טאר נישט שטארבן, און ווי מער ליבעראל און ווי מער גרין עימיצער איז געשטימט, אלץ ווייניגער רעכט זאל ער האבן צו שטארבן. אדער אפשר קען מען זאגן אז פארקערט, מען קען זאגן אז די ליבעראלן דארפן ארויפצווינגען אויף די וואס טראכטן אנדערש ווי זיי אז יענער זאל נישט טארן שטארבן, און לפי זה וועט אויסקומען אז די ווי רעכטער מען איז אלץ ווייניגער רעכט האט מען צו שטארבן. בקיצור, יא, דער עולם איז מסכים, מיר גייען, יא, מיר גייען מיט דעם ווייטער. איז למעשה אזוי צו אזוי, רעכט אדער לינק, יא גלאובעל ווארמינג, נישט גלאובעל ווארמינג, די געזעס האבן אויך די אייגנשאפט זיי געבן ארויס א גערוך, יא, די. שווערע גערוך וואס שפירט זיך פון א טויטע קערפער, יא, מען זעט עס אויכעט להבדיל ביי א נבילה פון א טויטע חיה אדער א טויטע בהמה, דער גערוך קומט אויכעט פון די געזעס, ווען די באקטעריע צונעמען די גוף, די חלקים פונעם גוף, צו אזא שטאפל אז ס'קומט ארויס פון דארטן אויכעט די פארשידענע געזעס וואס כ'האב אויסגערעכנט און נאך אפאר, דעמאלטס דעמאלטס שפירט זיך עס, שפירט זיך דער גערוך וואס מען שפירט דערפון. אקעי, סאו דאס איז דאס, נאכדעם איז דא נאך א חלק פונעם גוף וואס ווערט פארוואנדלט אין נוטריענטס און גייט צוריק אריין אין דער ערד, די ערד, ס'הייסט ס'שטעלט צו שפייז, נערונג, פאר דער ערד. ס'הייסט ווען מ'פלאנצט איין עפעס, סיי וואס בעצם, זאל עס זיין אפילו גראז, אבער שוין אפגערעדט ווען מ'רעדט פון פירות, ירקות און בלומען, זענען דא פארשידענע וויטאמינען, פארשידענע ווייטעמינס און נוטריענטס וואס מ'פיטערט, וואס מ'געבט פאר דער ערד, מ'מישט עס אריין אין דער ערד, אין די פלאץ דארטן וואו זאכן וואקסן, און דאס מאכט אז די זאכן זאלן וואקסן בעסער און געזונטער און פעטער און רייכער, איז א חלק פונעם גוף ווערט פארוואנדלט אין פארשידענע ווייטעמינס, פארשידענע סובסטאנצעס וואס די ערד דארף פאר איר נערונג כדי צו קענען בעסער וואקסן, ארויסגעבן פון זיך גראז און אנדערע זאכן וואס וואקסן ארום. עס הייסט אזוי ארום פאר יעדע קילא פון באדי מעס פון גוף. א קילא איז בערך צוויי פונט, ווערט פארוואנדלט אין בערך צוויי און דרײַסיק גראם פון פארשידענע ווייטעמינס און נוטריענטס וואס די ערד נוצט כדי צו קענען ארויסגעבן בעסערע גראז און בלומען און ביימער און פרוכט און ירקות. יא, ס'איז נישט קיין סאך, כ'מיין א קילאגראם באשטייט פון טויזנט גראם, איז פאר יעדן קילאגראם פון גוף באקומט די ערד צוויי און דרײַסיק גראם פון ווייטעמינס און אנדערע נערונג, אנדערע זאכן, אנדערע סובסטענסעס וואס זי נוצט צו עסן און זיך בעסער אנטוויקלען. איז דאס וואס עס געשעט מיט רוב גופים, רוב מענטשן נאכדעם וואס זיי ענדיגן זייער שליחות, זייער תפקיד דא אויף די וועלט, און מען רופט צוריק די נשמה ארויף. און דאס געשעט מיט רוב גופים ווייל רוב גופים, רוב גופים ווערן באערדיגט. ס'איז דא א מיעוט אין די נישט אידישע וועלט וואס פארברענט פארברענט די גופים פון זייערע נאנטע נאכדעם וואס יענע שטארבן איז דארף מען נישט אהין גיין ווייל ס'איז נישט נוגע ס'איז נישט אין אונזער תחום המושב אזא מין מושג אבער ס'איז יא אינטערעסאנט צו אנווייזן אויף איין קלייניגקייט אז די אש וואס בלייבט איבער ווען מען פארברענט א גוף יא און די אש די תמצית וואס ס'בלייבט נאכדעם איבער וועגט געווענטליך כמעט בערך די זעלבע ווי א קינד וועגט באלד נאכן געבוירן ווערן. יעצט איז דאך דא איין קליינע חלק, זייער גאר א קליינע חלק, פונעם גוף, געוויסע סובסטאנצעס וואס אונז האבמיר אין זיך, וואס ווערן פארוואנדלט, דאס גראדע געשענט היפש שנעל נאך די, נאכן שטארבן, נאכדעם וואס די חיות גייט אויס פונעם מענטש, וואס גייען דורך אזא, אפאר אזעלכע גלגולים, פושט צורה ולובש צורה, און צום סוף, ביים דריטן גלגול, וואס דאס געשענט נאכאמאל זייער זייער שנעל, ווערן זיי היליום. היליום איז אזא סארט לופט, זייער שיטער און זייער גרינג, אונז קען מיר די היליום פון די באלונס וואס פליען ארויף ווען מען לאזט זיי אפ, די באלונס ווערן אנגעפילט מיט דעם לופט, מיט מען רופט זיי טאקע היליום באלונס, די לופט איז, די היליום איז זייער גרינג, סאך סאך גרינגער ווי די לופט וואס פילט אן אונזער וועלט סתם אזוי, און וועגן דעם פליען זיי ארויף, בעצם די לופט, די געדעכטערע לופט שטופט זיי ארויף א גאנצן צייט און אזוי פליען זיי ארויף, און די גרעוויטי, די כח המשיכה פון דער ערד, איז נישט גענוג שטארק צו קענען צו זיך שלעפן אזא גרינגע זאך. יא, די באלון אליין צום סוף, עס קומט אן צו הויך, פלאצט עס און דאס פאלט צוריק אראפ. אבער די היליום בלייבט ווייטער לויפן ארויס פון די וועלט, און צוריק צו די היליום וואס קומט פונעם מענטשליכן גוף, די קליינע קוואנטום פון היליום און אפאר אנדערע אזעלכע מאטריאלן. וואס אויכעט זענען זייער זייער גרינג, אז זיי פליען ארויס פון דער וועלט דורך די אטמאספער און ווייטער, א חלק דערפון וועט סוף כל סוף אנקומען צו די שווערע גרויסע מאסעס וואס זענען דא דארטן אינעם חלל אויבן, ווי למשל די זון אדער דזשופיטער, וואס איז אויכט זייער א מאסיווע פלאנעט, אבער א געוויסע חלק פון דעם היליום וועט עס דורכמאכן בשלום דורך זיך דורכרייסן די כח המשיכה פון דער זון, און פון דזשופיטער, און בלייבן ווייטער פליען אין די ענדלאזע וויסטענישן פון ספעיס לנצח נצחים, נצח נצחים מיינט אז אזוי לאנג ווי די בריאה וועט בלייבן וועלן יענע בלייבן ארומפליען אין די ענדלאזע וויסטענישן און האבן א נסיעה ביז אויס. און זעען מיר דאך שוין אז ס'איז נישט נאר אז אונזער נשמה בלייבט אויף אייביג לנצח נצחים, דאס איז א זאך וואס קען נישט ווערן צושטערט, עס קען נישט ווערן חרוב, ס'איז דאך ממש ווי אונז ווייסט מיר ממש א חלק אלקי ממעל, נאר אפילו די גוף ווערט נישט צושטערט, די גוף ווערט צושטערט, די גוף ווערט אויס בתורת גוף, ער ווערט אויס גוף, דאס איז קלאר, ס'איז נישט קיין ספק, אבער וואס יא, די גוף אלס אן עקזיסטענץ, אלס א ישות, אלס א זאך, ווערט נישט אויס, ס'ווערט נאר מגולגל אין אנדערע זאכן, און ס'ברענגט זייער אסאך נוצן ווייטער פאר די וועלט און פאר די מענטשהייט. דערמאנט אין די מעשה מיט יענעם וועם חוני המעגל האט געטראפן אז ער האט געהאלטן מיטן פלאנצן א בוים וואס די פירות דערפון וועלן ארויס קומען ערשט מיט צענדליגע יארן שפעטער, און יענער האט געזאגט פאר חוני המעגל אז קוק ווען איך בין דא אנגעקומען אויף די וועלט האב איך געטראפן דא פרוכט, איך האב געטראפן ביימער וואס געבן ארויס פרוכט וואס מיינע עלטערן און אור עלטערן האבן געפלאנצט פאר מיר, טו איך די זעלבע ווייטער, איך פלאנץ יעצט כדי מיינע קינדער און אייניקלעך אז זיי זאלן קענען האבן פרוכט, ווען זיי קומען דא אראפ אויף די וועלט זאלן זיי האבן גרייט וואס צו עסן, עס זעט אויס אז בערך א ענדליכע א ענדליכע אזא בחינה שפילט זיך אפ מיט די מענטשהייט בכלליות, אז מענטשן וואס האבן דא געלעבט אמאל, האבן נאכדעם וואס זיי האבן געענדיגט זייער תפקיד דא, האט זייער גוף געברענגט נוצן פאר די וועלט, פאר די מענטשהייט וואס איז געקומען נאך זיי, און די זעלבע זאך וועט זיין פון יעצט און ווייטער אויך. אזוי האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט, עולם חסד יבנה. אבער מען דארף אוודאי נישט ווארטן ביז נאך די הונדערט און צוואנציג צו טון חסד. פארקערט ס'איז זיכער בעסער כדאי עס צו טון יעצט ווען מ'האט א אייגענעם רצון און א אייגענע בחירה, מ'מאכט אליין די החלטה עס צו טון און מ'נוצט באוואוסטזיניג, קאנשעסלי, נוצט מען אויס, גיבט מען אויס פון די אייגענע ענערגיע צו טון עפעס פאר א צווייטן. איז איין אזא איד וואס טוט זייער אסאך אזוי, טוט זייער אסאך חסד און ער לעבט און אטעמט מיט דעם, הייסט ר' זישע נאוואסעלער און ער האט געגרינדעט א קרן הלוואות צו בארגן פאר אידן